און דער רבי פארענטפערט דאס מיט איין יסוד וואס ער שטעלט אוועק גייט אראפ אלץ ממש מען קען זאגן אויף די שיחה טעמו וראו כי טוב השם און שמעו ותחי נפשכם און פארשטייט זיך אז דאס אלץ וואס מיר לערנען איז נאר די שיחה אליין אן די הערות וואס איז דא אונטן אין די אין ליקוטי שיחות און די הערות אז מען זאל עס לערנען מיט דעם דארף מען האבן שעה'ן אויף יעדן שיחה און וועט זען ווען מיר לערנען אינעווייניג די שיחה שוין גערעדט אמאל בארוכה אז כאטש רשי בפירושו על התורה איז מפרש פשוטו של מקרא, א כלל ידוע פון איינע פון די ערשטע כללים פון רשי, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, איז דארטן וואו ער ברענגט אין זיין פירוש דרשות רזל ווען ער ברענגט דרש, איז דא איז דא אויף דעם איז דא אויף זיי א הכרח על פי פשט. פון דעסוועגן זעט מען אז אין אונזער פרשה בשייכות צו דברי בלעם ברענגט רשי אראפ א ריבוי דרשות רזל כלל שלא על דרך הרגיל בפירושו. רשי זאגט א כלל אז ער קומט אויף פשוטו של מקרא, און דער רבי האט מדגיש געווען אסאך מאל אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, נישט אני באתי לפשוטו של מקרא, נאר די הדגשה איז אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, עס מאכט עס א טאפלטע שטארקייט אז רשי איז פשוטו של מקרא. ווען ער ברענגט אראפ א דרשה א מדרש דרשת רזל איז ווייל ער מוז על פי פשט קען איך עס נישט פארשטיין אנדערש נאר מיט דעם ענין פון דעם דרש און זאגט דער רבי זאגט דער רבי פון דעסוועגן זעט מען אז אין אונזער פרשה מיט די אלע זאכן וואס בלעם האט געזאגט ברענגט רשי אראפ א ריבוי א ריבוי פון דרשות רזל שלא על דרך הרגיל אין זיין פירוש די הסברה אין דעם וואס איז די הסברה אין דעם תורה בפשוטו של מקרא זאגט בפירוש וישא משלו ווען ער הייבט אן ווען בלעם הייבט אן צו רעדן און יעדע מאל ווען ער הייבט אן איז וישא משלו איז מובן אז אויך לויטן דרך הפשט איז דער פירוש פון אט די פסוקים נישט באגרעניצט לויט דעם פשוט'ן טייטש פון די ווערטער נאר עס איז דא א נמשל און זיי געפינען זיך אויך אין זיי געפינען זיך אויך רמזים און דרשות וואס זענען נישט מפורש אין די ווערטער פון פסוק. די הסברה איז זייער פשוט, די תורה אליין, אין פשוטו של מקרא ווען בלעם הייבט אן צו זאגן, שטייט וישא משלו, אז ער האט גערעדט מיט א משל, אויב ער האט גערעדט מיט א משל, איז דא אין דעם א נמשל, אויב ס'איז דא א נמשל, קען נישט זיין אז אלץ איז פשוטו של מקרא, די קען מען נישט טייטשן אלץ לויט די פשוט'ע ווערטער וואס ער האט געזאגט, נאר מ'דארף געפינען אין דעם דרושים און רמזים און זאכן וואס ליגט באהאלטן אין דעם. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דריי שעל דרך הפשט מדבר ברמז. ווי רשי זאגט אין פרשת משפטים, און אין כללות, מער כללות'דיגע אופן ווי מ'קען עס זאגן, איז דאך אלע זאכן פון בלעם, איז דאך געווען א ענין פון נבואה, און ס'איז געווען דווקא ביינאכט. און נבואה, אפילו פאר נביאי ישראל, קומט דאך אויס אין א אופן פון חלום, וחזיון, ובחידות, ווי ס'שטייט אין פרשת בהעלותך זאגט רשי, בחלום וחזיון ובחידות, אויב ס'קומט בחלום ובחזיון ובחידות ואם כן מובן שעל פי דרך הפשט הכתוב אומר דרשני, דער פסוק אליין בעט זיך אז מען זאל אים דרש'נען וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא וועגן א ענין פון א פון וישא משלו, ממילא מוז רשי דא אין די פרשה פון בלעם נוצן אסאך דרשות און רמזים אויכעט. אבער צוזאמען דערמיט איז מובן אז אויך די דרשות האבן א הכרח אין פשט הכסוב, ס'איז נישט קיין דרשות וואס זענען ממש מדרש וואס האט נישט קיין שייכות צו פשוטו של מקרא, נאר זיי האבן א שייכות און זענען נוגע צו הבנת הכתוב. על פי זה דארף מען פארשטיין דעם צווייטן דיבור המתחיל בפירוש רשי אויפן פסוק אין דברי בלעם כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל. דער פסוק כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר, כעת יאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל קל. רשי איז מעתיק די ווערטער כעת יאמר ליעקב וגומר, און איז מפרש. רשי ברענגט אראפ צוויי פירושים אויף דעם צווייטן האלבן פסוק, אויף כעת יאמר ליעקב. רשי אזוי, עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, אשר תגלה חיבתן לעין כל, שאין יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתו לפנים ממלאכי השרת והם ישאלו להם מה פועל כעיל וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מראיך רשי זאגט אז כעיס יאמר ליינקל וואס מיינט כעיס אז ס'עט קומען א צייט ס'עט קומען א צייט וואס ס'עט זיין אזוי ווי ס'געווען יעצט וואס וועט זיין? יעמאלט וועט ווערן נתגלה די חיבה, די ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו די אידן, אלע וועלן דאס קענען זען, וועט מען זען, אז זיי זיצן פאר'ן אייבערשטן און זיי לערנען תורה מפיו. וואו איז די מחיצה וואו די אידן זיצן? צווישן די אידן מיט די מלאכים איז לפנים, די אידן זענען א מחיצה לפנים ממלאכי השרת, און די מלאכי השרת וועלן פרעגן די אידן, מה פעל קל? וואס האט דער אייבערשטער אייך געלערנט? וואס האט דער אייבערשטער אייך געזאגט? ווייל זיי קענען נישט אריינגיין דארטן.

אינן צריכין למנחש וקוסם, די אידן, דער פסוק הייבט זיך דאך אן מיט כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, אז זיי דארפן נישט האבן קיין מנחש וקוסם, פארוואס? כי בכל עת שצריך להיאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזירותיו במרום, ווען ס'איז דא א צייט אז מ'דארף דערציילן די אידן וואס האט דער אייבישטער געטון און וואס איז זיינע גזירות במרום, איז אינן מנחשים וקוסמים, זיי טוען נישט קיין ענין פון נחש וקוסמים, ס'איז נישטא ביי זיי קיין מנחשים וקוסמים, אלא נמסר להם על פי נביאיהם מהי גזירת המקום, די נביאים גיבן זיי איבער וואס איז די גזירה פונעם אויבערשטן, או אורים ותומים מגידים להם, די אורים ותומים זאגן זיי וואס איז די גזירות מלמעלה. און רשי ענדיגט צו, ואונקלוס לא תרגם כן,

א געוואלדיגע א געוואלדיגע שאלה, די פירוש אין דעם ערשטן פירוש וואס רשי ברענגט אראפ, אז ס'וועט נאך קומען א צייט וואס ס'וועט תגלה חיבתן, שטייט דא כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל, וואס איז די וואס איז דער גאנצער אריכות דא, און וואס איז דאס נוגע צו דעם פשט? וואו זעט מען דאס אין די ווערטער פון פסוק און די גאנצע אריכות אז דער אייבישטער זיי'לן זיצן לערנען פארן אייבערשטן און זיי'לן זיין א מחיצה לפנים ממלאכי השרת, די מלאכים וועלן פרעגן מה פעל קל, און א פסוק ועיניך רואות את מוריך, רש י קענט מאכן עס ממש בקיצור. ב. וואס איז די שוועריקייט אין יעדן פון די פירושים וואס רש י דארף אנקומען צו ביידע פירושים? א באוואוסטע כלל איינע פון די כללים פון רש י פון די יסודות פון די כללים פון רש י אז רש י ברענגט צוויי פירושים איז דא א שאלה

אז דער ערשטער איז מער נאנט צו פשוטו של מקרא ד' די פערדע שאלה וואס איז רשי אויסן מיטן סיום ואונקלס לא תרגם כן די קשיא איז פשוט א געוואלדיגע קשיא זי שרייט בריבוי מקומות אין תרגום אונקלס איז תרגום אונקלס אנדערש פון פירוש רשי

דער רבי ברענגט אראפ מפרשים זאגן, ער ברענגט אראפ אז דער רבינו אליהו מזרחי, די שפתי חכמים, און אויכעט דער גור אריה, ברענגען א פירוש אויף דעם אויף דעם רשי. וואס זאגן זיי? אז דער הכרח אויף דעם ערשטן פירוש איז פון דעם לשון כעת, שטייט כעת מיט א כ' הדמיון, וואס פון דעם נעמט רשי אז עוד עתיד להיות עת כעת הזאת. ס'האט געקענט שטיין אין פסוק כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, עתה יאמר ליעקב. פארוואס ניצט די תורה א ווארט כעת וואס כעת איז מיט א לשון הדמיון, דערפאר טייטשט רש י כעת, ס'וועט קומען א צייט אזוי ווי ס'איז שוין געווען אמאל א צייט, וואס פון דעם נעמט רש י אז עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, די לשון פון רש י, נישט די איצטיגע צייט ממש, און בדומה צו דער פריערדיג געזאגטע צייט פון ותרועת מלך בוי, וואס איז רשי טייטשט אפ אויף די פריערדיגע פסוקים ותרועת מלך בו זאגט רשי לשון חיבה ורעות, זאגט רשי אז דאס וואס ער זאגט דא כעת יאמר ליעקב מיינט נישט יעצט אזוי ווי שטייט ותרועת מלך בו וואס מיינט חיבה ורעות, נאר ס'וועט קומען נאך אזא צייט כעת. ווען תגלה חיבתן לעין כל, און איז מפרש וואס עס מיינט דער ענין פון תגלה חיבתן, וואס טייטשט ער? אז זיי'לן זיצן לערנען מיטן אייבערשטן אליין, צו זיין יושבים ולומדים און די מחיצה איז אינעווייניג פון די מלאכי השרת, און די מלאכים וועלן פרעגן די אידן וואס האט דער אייבערשטער זיי געלערנט, און והיו עיניך רואות את מוריך, איז ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס רשי זאגט דאס לויט די מפרשים. דאס איז דאס איז פארוואס רש י ניצט דעם ערשטן פירוש, און די מפרשים זאגן לויטן צווייטן פירוש קומען די ווערטער כעת יאמר ליעקב בהמשך צו התחלת הכתוב כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. בשעת אידן דארפן עפעס וויסן, ווערט זיי דאס איבערגעגעבן דורך די נביאים, אדער אורים ותומים, ס'הייסט אז לויטן צווייטן פסוק קומט אויס אז ס'איז איין המשך, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל אידן האבן נישט קיין מנחשים און האבן נישט קיין קוסמים, פארוואס? ווייל כעת יאמר ליעקב, וואס שטייט אין צווייטן פירוש, ווען א איד דארף עפעס האבן, אדער די נביאים זאגן איהם, אדער די אורים ותומים זאגן איהם. און לפי זה, לויט דעם, קומט אויס, לויט די מפרשים ווי זיי זאגן, איז לויטן ערשטן פירוש, און דערפאר, די מפרשים זענען מסביר פארוואס רשי ברענגט צוויי פירושים, ווייל אין לויט, דאס איז נישט דעם רבינ'ס שאלות, דאס איז די שאלות פון די מפרשים. לפי זה, איז לויטן ערשטן פירוש שווער, וואס דער תוכן פון כעת יאמר האט נישט קיין המשך צו התחלת הכתוב. עס קומט אויס דא ווי צו, אין איין פסוק איז דא צוויי עקסטערע זאכן, אזוי ווי צוויי פסוקים. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל איז איין זאך, כעת יאמר ליעקב גייט אויף ווען משיח וועט קומען, דעמאלט וועט דער אייבישטער לערנען מיט די אידן. איז ממילא איז דא א שאלה אין דעם פירוש דערפאר ברענגט רש י א צווייטן פירוש, פארוואס איז נישט גענוג דער צווייטער פירוש אליין, און אויך אין צווייטן פירוש איז אויך דא א שוועריקייט, וואס איז שוועריקייט אינעם צווייטן פירוש, א' בפשטות איז יאמר, יאמר, לשון עתיד נישט לשון הווה, אין צווייטן פירוש שטייט אז כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל און כעת יאמר ווען אידן דארפן עפעס האבן זאגן זיי די נביאים, ווערט דאך א שאלה איז דאך נישט קיין לשון איז דאך נישט קיין לשון הווה, יאמר מיינט אז ס'וועט געזאגט ווערן, שטייט נישט עת יאמר ליעקב נאר כעת יאמר, מילא קומט אויס די מפרשים איז דאך דא א שאלה אין ביידע פירושים און דערפאר ברענגט רש י צוויי פירושים, וואס נאך א שאלה וואס איז דא אויף דעם צווייטן פירוש, דער לשון כעת מיט א כף הדמיון. וואס שטייט כעת מיט א כף הדמיון? א שאלה, ס'האט געדארפט שטיין, ולא קסם, אויב דו זאגסט אז ס'רעדט זיך אז די נביאים גיבן זיי די ענטפערס אדער אורים ותומים, האט געקענט שטיין כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, עתה יאמר ליעקב, עתה יאמר ליעקב, און דא שטייט ביידע זאכן, שטייט סיי כעת, שטייט סיי יאמר, ממילא איז דא שאלות אויף ביידע פירושים. און ממילא איז די מפרשים האבן דאס געענטפערט יעצט דער רבי נישט אננעמען דעם ענטפער אבער לויט דעם בלייבט נאך אלס צו פארשטיין און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם דריי שאלות אויף די אויף לויט ווי די מפרשים האבן געענטפערט בלייבט מיר נאך דריי שאלות א' אין הכי נמי אז פון פסוק איז מוכרח אז ס'וועט זיין נאך א צייט בדומה צו דער צייט וואס דעמאלט וועט געזאגט ווערן ליעקב ולישראל מה פעל קל, פון וואנעט איז אבער די ראיה און וואס איז נוגע אין פשטות פירוש הכתובים די פרטים שהן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת און די מלאכים וועלן זיין די וואס וועלן פרעגן מה פעל קל לויט די מפרשים וואס איר זאגט אז איר פארשטייט פארוואס ס'שטייט כעת יאמר ליעקב, ווייל כעת מיינט כף הדמיון מיינט אז ס'וועט קומען א צייט וואס ס'איז שוין געווען אזא צייט, ממילא מוז רש י זאגן אז ס'רעדט זיך אז ס'וועט קומען אזא צייט וואס ס'וועט זיין ליעקב ולישראל מה פעל קל, פון וואנעט אבער איז די ראיה אויף די אלע פרטים וואס רש י ברענגט? וואס ער יושבין לפניו מיט די אלע פרטים. ס'וועט זיין א צייט וואס דער אייבישטער וועט ארויסווייזן די חיבה צו די אידן, מער האט רש י נישט געדארפט שרייבן. ב. פארוואס איז ער מקדים דעם ערשטן פירוש פאר דעם צווייטן? לויט ווי די מפרשים זאגן אז ער האט א שאלה אין ביידע פירושים, דערפאר ברענגט ער ביידע. בלייבט בלייבט נאר אבער די שאלה פארוואס ברענגט ער דעם ערשטן פירוש פאר דעם צווייטן. אדרבה!

מה שאין כן לויטן ערשטן פירוש, ממילא פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, אויב לויט ווי מפרשים האבן געענטפערט האט געדארפט זיין דער צווייטער פירוש פאר דעם ערשטן, דער צווייטער פירוש האט טאקע צוויי שאלות אויף דעם, אבער פון דעסטוועגן, ס'האט אבער א, ס'באקומט אבער א געשמאק אז ס'האט א שייכות צו דעם ערשטן האלבן פסוק, לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, און יעצט זאגט דער אייבישטער אז ער האט ליב די אידן, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל. אז וואס זיי דארפן דארפן זיי נישט קיין קיין קיין מנחשים און קיין קוסמים לא נחש ביעקב און דער אייבישטער באצאלט זיי גלייך אז די נביאים וועלן זיי געבן די ענטפערס מה שאין כן אין ערשטן פירוש איז דאך קומט דאך אויס איז איז איז אט דאס אסאך נענטער צו פירוש פשוטו של מקרא ווי דעם ערשטן ווי מען געפינט טאקע דער רבי מאכט נאך די שאלה נאך שטארקער אז אין מדרש לויטן ערשטן פירוש קומט דאך אויס אז די צוויי חלקים אין פסוק זענען גאר צוויי אנדערע זאכן ווי מען געפינט טאקע אז אין מדרש שטייט דער צווייטער פירוש פון רש י פאר דעם ערשטן. געוואלדיג! דער מדרש ברענגט אויכעט אראפ די ביידע זאכן, און ער ברענגט דעם צווייטן פאר דעם ערשטן. נאכמער, דער רמבן אויפן פסוק ברענגט פון רש י בלויז דעם צווייטן פירוש. נאך א געוואלדיגע שאלה, די צווייטע שאלה וואס מיר פרעגן דא נאך וואס די מפרשים האבן פרובירט מסביר זיין פארוואס רש י ברענגט צוויי תירוצים, ווערט דאך שווער אז דער רמבן אליין ברענגט דאך נאר דעם צווייטן פירוש, דא קומט רשי און ברענגט דעם ערשטן פירוש און דערנאך דעם צווייטן, לכאורה האט דער צווייטער געדארפט זיין פריערט. ג. פון רשי'ס, די דריטע שאלה, פון רשי'ס לשון, דבר אחר, יאמר ליעקב, אינו לשון עתיד אלא לשון הווה, איז מוכרח אז יאמר קען געטייטשט ווערן אויך בלשון הווה, ווי רש י ווי רש י שוין פריער איז דאס מסביר, רש י האט עס שוין מסביר געווען אין פרשת בשלח ביי די שירה, איז דאס מסביר וויבאלד דאס איז דבר הווה תמיד בכל עת, איז קען זיין אז יאמר כעת יאמר ליעקב מיינט יעצט און אלעמאל. און אויך דעם לשון כעת קען מען פארענטפערן לויטן צווייטן פשט, ווי מפרשים טייטשן אז כעת מיינט ווען עס קומט די צייט וואס מען דארף עפעס וויסן, איז נמסר להם על פי נביאיהם, סא זעה איך פון רש י'ן אליין אז רש י אליין האלט דאך אז ס'קען זיין אז יאמר קען זיין לשון הווה, און רש י אליין זאגט אז ס'קען זיין לשון הווה ווייל ס'רעדט זיך וועגן אלעמאל אז אלעמאל זאלן די אידן זיין ביי דעם אייבערשטן וויכטיג, און די זעלבע זאך אויכעט כעת קען מען אויכעט זאגן וואס מיינט כעת? כעת מיינט נישט אז ס'וועט קומען א צייט ווען משיח וועט קומען, כעת ווען ס'קומט די צייט וואס מ'דארף, מ'דארף עפעס וויסן, איז יעמאלט נמסר להם על פי נביאיהם. זעהט דאך פון רש י אליין אז יאמר און כעת קען זיין אויף יעצט אויכעט. אות ג. לכאורה וואלט מען געקענט פארענטפערן אז דער המשך צום התחלת הכתוב לויטן ערשטן פירוש איז ווי די גמרא. לכאורה זאגט דער רבי מ'האט געקענט געפינען א ענטפער לויט ווי די גמרא זאגט אין נדרים, לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס איז דער קשר פונעם ערשטן האלבן פסוק מיטן צווייטן האלבן פסוק. די גמרא זאגט אז כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולים ליכנס בתוכו. יעדער איינער, יעדער מענטש וואס איז נישט קיין מנחש, איז מען אים מכניס אין די מחיצה פונעם אייבערשטן, און די מלאכים קענען דארט נישט אריינגיין. פון וואנט ווייסט מען עס? שנאמר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל. זאגט דאך די גמרא מפורש אז יעדער איינער וואס איז נישט קיין מנחש איז ממילא קען ער זיין מיטן אייבערשטן צוזאמען איז זיין זייער פארשטאנדיג דער גאנצער פסוק כי לא נחש ביעקב לא קסם בישראל און כעת יאמר ליעקב אז זיי זענען אין די מחיצה פון דעם אייבערשטן איז לכאורה האב איך דאך א גוטן ענטפער וואס די שייכות פון דעם ערשטן האלבן פסוק מיטן צווייטן האלבן פסוק זאגט דער רבי איך קען עס נישט איך קען עס נישט זאגן און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם אפפרעגן דאס מיט דריי שאלות מען קען אבער נישט זאגן אז דאס איז די כוונה אין פירוש רש י, מען קען נישט זאגן אז דאס איז די כוונה אין רש י לויטן ערשטן פירוש אז ס'איז דא א שייכות פונעם ערשטן האלבן פסוק מיטן צווייטן האלבן פסוק, פארוואס? ווארום, א', אין רש י איז נישטא קיין רמז אפילו אז דאס וואס מחיצתן לפנים ממלאכי השרת איז א תוצאה פון לא נחש גומר, רשי זאגט אינגאנצן דערמאנט אינגאנצן נישט אזא זאך, רשי הייבט אן צו זאגן כעת יאמר ליעקב וגומר, זאגט רשי עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, און ער דערמאנט אינגאנצן נישט אז ס'האט צו טון מיט נח מיט נח מיט דעם ענין פון לא נחש ביעקב. ב. א צווייטע סיבה פארוואס מ'קען נישט זאגן ווי די גמרא זאגט, לפי זה האט עס נישט געדארפט זיין ערשט לעתיד לבוא, א געוואלדיגע געשמאקע קשיא, עוד עתיד להיות עת כעת הזאת. וואס זאגט רש י? אז ס'וועט נאך קומען א צייט ווען משיח וועט קומען אז ס'וועט זיין ווי ס'איז געווען. וויבאלד אז לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, די פסוק אליין זאגט אז ס'איז נישטא קיין נחש ביעקב, אז ס'איז נישטא קיין קסם בישראל, איז בהווה, כפירוש רש י ווי רש י טייטשט אפ פריערט אז ס'רעדט זיך בהווה, האט דאך די תוצאה יאמר ליעקב געדארפט זיין אין זעלבן זמן, און ווי ס'איז געווען בשעת מתן תורה, אז למדו עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, האט דאך עס געדארפט זיין, רשי זאגט אין פרשת יתרו, למדו עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, איז אויב דו ווילסט מיר זאגן אז דער ערשטער חלק פון פסוק האט צוטאן מיטן צווייטן חלק, איז פארוואס מה יאמר ליעקב, זאגט רשי, עוד עתיד להיות ווען משיח וועט קומען, פארוואס נישט גלייך? יעדער איד וואס איז דא א איד איז ער נישט קיין מנחש און נישט קיין קוסם, דארף זיין גלייך אז ער זאל האבן, ער זאל, ער זאל לערנען מיטן אייבערשטן. געוואלדיגע שאלה, פארוואס שטייט דאס אויף אויף אויף לעתיד? דערפאר קען איך עס נישט ניצן, קען איך נישט זאגן אז רשי האלט ווי די גמרא אין דעם ענין אין פשוטו של מקרא אז ס'מיינט דאס. ג. וואס איז דא נוגע און שייך דער ענין שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו? וואס איז וואס איז דער לשון אזוי שטארק נוגע דא שהן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו? און לויט די ענטפער ס'וועט ווערן פארשטאנדיג די אלע שאלות. אות ד. אויך דארף מען פארשטיין נאך דיוקים אין פירוש רש י, נאך אפאר דיוקים אין פירוש רש י, און דער רבי זאגט און מהם, דער רבי זאגט נאר נאר אפאר פון זיי, און דער רבי פרעגט דריי שאלות אויף אין פירוש רש י. א', אין ערשטן פירוש, וואס איז דער לשון מלאכי השרת? וואס איז רש י עפעס מדגיש מלאכי השרת? מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל אז רש י ברענגט אראפ מדרשים, און ער ער נעמט אראפ ווערטער און ער לייגט צו ווערטער, נישט אלעמאל ווי דער מדרש. וואס איז רש י דא מדגיש מיט די מלאכי השרת, נישט מלאכים סתם? ב. צווייטע שאלה, וזהו שנאמר, רש י זאגט אזוי, וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך, צו דען איז רש י'ס ענין בפירושו על התורה צו מסביר זיין פסוקים אין נך? וואס רש י האט געקענט זאגן, והם ישאלו להם, די מלאכים וועלן אים פרעגן, מה פעל קל,

וואס פאר א שייכות האט דא מיט דעם ענין פון מה פעל קל וואס איז זיינע גזירות במרום? נאך מער, אין דעם המשך דערמאנט ער נאר אלא נמסר להם על פי נביאיהם מהי גזירת המקום און נישט מה פעל קל. דא ווען ער רעדט וועגן דעם ערשטן ווען ער ברענגט אראפ מה פעל קל זאגט ער מה גזירותיו במרום, און שפעטער אין דעם המשך ווען ער ענדיגט צו דארטן צום סוף זאגט ער אלא נמסר להם על פי נביאיהם מהי גזירת המקום און ער זאגט נישט מה פעל קל. איז ממילא איז רש י שטעלט זיך אויף דעם פסוק זאגן נאר בקיצור נאך אמאל מ'זאל נישט פארלארן ווערן דא רש י ברענגט אראפ איז מעתיק די ווערטער כעת יאמר ליעקב און ער ברענגט אראפ צוויי פירושים איין פירוש אז ס'עט זיין ווען משיח עט קומען און איין פירוש אז ס'איז נישט קיין לשון עתיד נאר ס'איז יעצט און אז די אידן יעמאלט איז פארבונדן דער ערשטער האלבן פסוק מיטן צווייטן כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל דערפאר איז גיט זיי דער אייבישטער כעת יאמר ליעקב אז זיי דארפן עפעס איז אדער די נביאים זאגן זיי און אדער אורים ותומים זאגט זיי האט דער רבי געפרעגט א גאנצע אריכות פון שאלות אויף רש י'ן און אין אות דלת אות ה' עט דער רבי אנהייבן דעם ביאור בזה דער רבי עט אוועקלייגן א יסוד און מיט דעם יסוד עט אראפגיין אלע שאלות אות ה' דער ביאור בזה בלק האט געדונגען בלעמ'ען אויף לכה נא ארה לי את העם הזה א קלארע פסוק אין פסוק אין קאפיטל כב פסוק ו' לכה נא ארה לי את העם הזה, און בשייכות דערמיט איז געווען דער ענטפער וישא משלו צום ערשטן מאל פארוואס ער קען דאס נישט טון, וואס איז געווען דער וישא משלו? ער האט גלייך אנגעהויבן זאגן פארוואס ער קען עס נישט טון, דער יסוד איז דא אז בלק האט אים געדונגען ער זאל קומען שעלטן די אידן, וואס האט ער געזאגט? מה אקוב וגומר,

מיט וואס הייבט ער אן? לא איש קל ויכזב, אז מען קען נישט דורכפירן בלק'ס ווילן להמיתם במדבר, מען קען נישט, לא איש קל ויכזב, דער אייבישטער איז נישט קיין מענטש וואס ער האט חרטה און א און ער בייט זיין דעה, און ער איז ממשיך ווייטער אין די מעלות פון אידן וחיבתם, אז דער אויבישטער פארקוקט די עבירות פון אידן, ואדרבה, ותרועת מלך בו, ווי רשי טייטשט אפ, לשון חיבה ורעות וכו'. זעהן מיר דאך, זעהן מיר דאך דא, אז אין יעדן מאל ווען ער האט אנגעהויבן רעדן האט ער אנגעהויבן זאגן פארוואס ער קען נישט שעלטן, און גלייך האט ער אנגעהויבן צו רעדן וועגן די געוואלדיגע גרויסע מעלות פון די אידן. און אויף דעם איז ער דערנאך מוסיף אז נישט נאר איז נישט שייך ארה לי את העם, נאר פונקט להיפוך, דא גיט ער צו נאך א נייע זאך אין דעם פסוק כי לא נחש ביעקב, וואס לייגט ער צו? אז נישט נאר בלק האט אים גערופן ער זאל שעלטן, זאגט ער, שעלטן קען איך נישט, מה אקב לא קבה, און ער ברענגט אראפ די מעלות, דעם צווייטן מאל זאגט ער לא איש קל ויכזב, און ער ברענגט אראפ די מעלות אז דער אייבישטער פארקוקט אפילו אויף זייערע עבירות, און זענען אין אזא מצב א תרועת מלך בו, אז ס'איז חיבה ורעות, דער אייבישטער האט ליב די אידן, ממש א פריינד מיט די אידן. און אויף דעם איז ער נאך ממשיך נאכדעם אז נישט נאר מ'קען נישט שעלטן נאר כי לא נחש ביעקב כי ראויים הם לברכה מ'דארף זיי גאר בענטשן מצד מעלתם דארף מען זיי בענטשן פארוואס ווייל שאין בהם מנחשים וקוסמים וויבאלד עס איז נישטא קיין מנחשים וקוסמים ווי רשי זאגט אין דעם ערשטן האלבן פסוק וויבאלד עס איז נישטא ביי זיי קיין מנחשים וקוסמים זענען זיי ראוי לברכה א נייער זאך וואס בלעם האט דא צוגעלייגט וויבאלד אבער אז דאס וואס אין בהם מנחשים וקוסמים ברענגט ברכה ווייזט אויף דער פחיתות פון בלעמען וואס ענינו איז א קוסם אויב ער וועט מדגיש זיין אז אין בהם מנחשים וקוסמים דערפאר קומט זיי א ברכה איז ער דאך מיט דעם זיך משפיל ווייל ער איז דאך א קוסם אויף וואס האט אים גערופן ווייל ער איז א קוסם דעריבער האט בלעם ווייטער ממשיך געווען וועגן דער מעלה פון אידן און דערמיט מדגיש געווען אז די סיבה וואס ער קען נישט ארה לי את העם איז נישט מצד זיין בלעם'ס חיסרון נאר מצד דער מעלה פון אידן וואס ער האט מרמז געווען אין משלו מיט די ווערטער כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל. דא ליגט דער גאנצער יסוד פונעם רבינ'ס ענטפער און געוואלדיג. בלק האט גערופן בלעמען ער זאל שעלטן די אידן. הייבט ער אן מיט א משל. ס'איז א משל, האט זיך גערעדט אין אנהייב שיחה, דערפאר דער מוז זיין, מוזן האבן אויף דעם דרש און מען מוז געפינען וואס דער נמשל אין דעם. ס'איז נישט ממש פשוטו של מקרא, מען דארף געפינען מדרשים וואס זיי טייטשן אויס

זאגט דער רבי, וויבאלד אבער אז ער וועט זאגן כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, דערפאר דארף מען זיי בענטשן, מאכט ער דאך זיך איז ער זיך משפיל אינגאנצן, ווייל ער איז דאך געקומען דא נאר אלס א נאר אלס א מנחש וקוסם, מוז ער ארויסברענגען נאכדעם די מעלה פון די אידן, כי כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל, מיט דעם וואס ער ברענגט ארויס דא, זאגט ער וואס איך קען זיי נישט שעלטן, איז ווייל זיי האבן א געוואלדיגע מורא'דיגע מעלה, ס'איז א פארשטעלט אביסל דעם ענין פון לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ווייל ער, נאכאמאל, ווייל ער וויל זאגן אז ער קען זיי נישט שעלטן און ער דארף זיי בענטשן ווייל לא נחש, ווער ביסטו? דו ביסט דאך א מנחש און א קוסם. איז געוואלדיג דער יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק, דערפאר זאגט ער דעם ענין פון כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל, דערפאר לייגט ער עס צו. אות ו. דער ביאור אין דעם, דאס איז געווען דער יסוד, יעצט וועט דער רבי עס מסביר זיין זייער בפרטיות און מיר וועלן זען ווי די אלע שאלות וואס מען האט געפרעגט פאלן אראפ. דער ביאור אין דעם. כעת מיט א כף קמוצה, ווען ס'שטייט נישט כעת נאר ס'שטייט כעת מיט א מיט א קמץ, ווייזט אויף א באוואוסטע צייט. דער רבי ברענגט אראפ א ספר, ס'דא א ספר וואס איז א פירוש אויף רש י, ער הייסט מירא דכיא, ער איז מסביר דעם ענין קלארער וואס דאס מיינט, פארוואס כעת מיינט א באוואוסטער צייט. כעת, ס'איז געקומען א ס'איז א באוואוסטער צייט. וויבאלד דא רעדט זיך וועגן חיבת ישראל, יא, מען זאגט כעת יאמר ליעקב, די מעלה וואס דער אייבישטער, אין ביידע פירושים קומט דאך ארויס א מעלה פון אידן, איז דאס וואס שטייט כעת יאמר ליעקב ברענגט דאך ארויס די מעלה פון אידן, און ווי דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז דערפאר האט עס בלעם געזאגט ווייל ער האט געוואלט ארויסברענגען פארוואס קען ער נישט שעלטן פארוואס דארף ער בענטשן צוליב די מעלה פון אידן נישט צוליב זיין חסרון ווייל ער איז א קוסם, וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן חיבת ישראל איז מובן אז ס'רעדט זיך וועגן א צייט ווען מען האט געזען די חיבה פון אייבערשטן צו אידן, מוז מען זאגן וועגן וואס רעדט דא דער פסוק, אז דער פסוק רעדט דא וועגן א צייט וואס דער אייבישטער האט ארויסגעוויזן א חיבה צו אידן, ווען איז דאס? און דאס ווייסט אויך א בן חמש למקרא, אז די צייט ווען די חיבה פון אויבערשטן צו אידן איז געווען ניכר בגלוי, איז געווען אין זמן פון מתן תורה, וואס שטייט ביי מתן תורה? אין וועלכן, אויף וועלכן ס'שטייט, שטייט אויף מתן תורה, שטייט אין פרשת יתרו, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. און ווי רש י פארטייטשט עס דארטן אויפן ארט, אוצר חביב כו', איך האב א אוצר, א גאר א גאר א טייערן אוצר האב איך, כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות, אזוי וועט איר זיין צו מיר א אוצר חביב פון אלע אומות. און רש י לייגט צו, ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם, און זאלט נישט זאגן אז נאר איר זענט דא, דערפאר האב איך אייך ליב, דערפאר זענט איר אוצר חביב פאר מיר, ומה יש לי עוד, שתהא חיבתכם ניכרת, וואס נאך האב איך, אז ס'זאל ארויסזען, אז ס'איז נישט נאר וואס איך האב אייך ליב ווייל איר זענט די איינציגע, נאר ווייל ס'איז דא נאך, ענטפערט דער אייבישטער, כי לי כל הארץ, והם בעיני ולפני לכלום, סאו דער אייבישטער איז מדגיש דא אין דעם והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ אז דאס איז געווען די העכסטע צייט וואס דער אייבישטער האט ארויסגעוויזן די חיבה צו די אידן און אין אן אופן נישט נאר אז זיי זענען די איינציגע און דערפאר האט ער זיי ליב נאר דער אייבישטער זאגט אליין מה יש לי עוד שתהא חיבתכם ניכרת וואס נאך האב איך אז מען זאל זען אז ס'איז טאקע א אמת'ע חיבה צו אייך צוליב אייך ווייל זאגט דער אייבישטער כי לי כל הארץ והם בעיני ולפני לכלום און נאר אייך האב איך ליב במילא מוז מען דאך זאגן אז דאס וואס שטייט כעת רעדט מען וועגן די צייט פון מתן תורה, און פון דעם וואס מען זאגט כעת יאמר ליעקב אז דער עת דלעתיד וועט זיין גלייך צו דער עת הידוע דער זמן פון מתן תורה, איז רשי ווען ער זאגט כעת מיינט דאס אויף מתן תורה, און רשי לייגט צו גלייך נאכדעם עוד עתיד להיות עת כזאת, ס'וועט נאך קומען אזא צייט, מוז מען זאגן אז ווען ס'וועט קומען די צייט ווען משיח וועט קומען, וועט זיין אזוי ווי ביי מתן תורה, אז דער עת דלעתיד וועט זיין גלייך צו דער עת הידוע דער זמן פון מתן תורה איז מובן אז פונקט ווי ביי מתן תורה האבן אידן געלערנט תורה פון דעם אויבערשטן אליין די עשרת הדיברות וואס מ'האט געהערט פון אויבערשטן על דרך זה עתיד להיות אז מ'וועט לערנען תורה מפיו פון דעם אויבערשטן ממילא איז איין שאלה פאלט שוין זיכער אראפ, די שאלה וואס רשי דארטן ברענגט די גאנצע אריכות און וואו זעט מען עס, וואו זעט מען עס אין פסוק וואס רשי ברענגט די גאנצע אריכות אז אז ווען משיח העט קומען העט זיין כעת העט זיין עת כזאת אז ס'עט ווערן נתגלה חיבתן און זיי'לן לערנען מיטן אייבערשטן און ס'עט זיין מחיצתן לפנים ממלאכי השרת, פון וואנעט נעמט זיך די גאנצע רייד? זייער פשוט, וויבאלד אז שטייט כעת גייט דאס אויף מתן תורה, עס גייט אויף מתן תורה האט דער אייבישטער געלערנט מיט זיי די עשרת הדיברות, גלייך און רשי ברענגט עס אראפ ווי געלערנט שוין פריערט, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט עס. וויבאלד אז חיבה בגלוי דריקט זיך אויס אין פארגלייך צו אנדערע. יעצט וועל איך אראפ נעמען נאך א שאלה, וויבאלד אז די חיבה בגלוי ווערט אויסגעדריקט אין פארגלייך צו אנדערע ווי ס'שטייט אין רשי אויף דעם פסוק והייתם לי סגולה זאגט רשי נישט נאר איך האב אייך ליב ווייל איר זענט אליין נאר אפילו לגבי די אנדערע ווייז איך ארויס אז נאר אייך האב איך ליב וואס לגבי זיי איז חיבתן ניכרת כנזכר לעיל בפירוש רשי ווי ערשט געלערנט אפאר מינוט פריערט במילא איז מובן אז בשעת עס רעדט זיך וועגן לימוד התורה וואס אומות העולם האבן דערצו בכלל קיין שייכות נישט, מוז מען זאגן אז אין דעם איז דער גילוי החיבה אין פארגלייך לגבי מלאכי השרת, פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון מלאכים, און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ אויכעט די מלאכי השרת, איינע פון די שאלות פארוואס זאגט ער נישט מלאכים סתם. פארוואס? ווייל צו פארגלייכן, מען רעדט דאך דא וועגן תורה, אז דער אייבישטער האט געגעבן עשרת הדיברות צו אידן, האט ער געלערנט מיט זיי, ממש געלערנט מיט זיי. ווען משיח וועט קומען וועט זיין דער ענין, די זעלבע זאך וועט זיין אויכעט, אז עתיד להיות אז ס'וועט זיין מען וועט לערנען תורה מפיו פונעם אויבערשטן, ממילא, און מען וויל דאך ארויסווייזן אז די אידן זענען צווישן די אלע און דער אייבישטער קלייבט זיי אויס דווקא, מוז רשי זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן מלאכי השרת, פארוואס? ווייל ווען א גוי האט אינגאנצן נישט קיין שייכות צו תורה, אויב ער האט אינגאנצן נישט קיין שייכות צו תורה, איז דאס וואס דער אייבישטער גיט זיי תורה און זיי לערנען תורה, איז נישט קיין מעלה מיוחדת לגבי די גוים, מוז מען זאגן אז די מעלה מיוחדת לגבי די אידן איז לגבי די מלאכים, אז אפילו די מלאכים קענען נישט אריינגיין, די מלאכים קענען נישט אריינגיין און זיי בלייבן ס'איז א מחיצה צווישן דעם, און די מלאכים קומען פרעגן די אידן וואס האט דער אייבישטער געזאגט. דער רבי לייגט צו, נישט נאר ווי די מלאכים שטייען אין א מצב וואס זיי פירן אויס א שליחות, ווען ס'שטייט מלאכים סתם, וואלט מען גערעדט וועגן מלאכים ווען זיי אין די מצב וואס זיי פירן דורך א שליחות פונעם אויבערשטן. למטה, וואו זעט מען אזא זאך? על דרך ווי מען האט שוין געלערנט פריער וועגן די מלאכים וואס זענען געקומען צו אברהם דורכצופירן שליחות'ן, איז זאגט דארטן רשי, אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות, איז דא א צייט וואס א מלאך איז אין א מצב וואס ער פירט דורך א שליחות פון אייבערשטן, און א מלאך קען נישט האבן מער ווי איינע, ס'איז געקומען דריי מלאכים זענען געקומען צו אברהם, איינער קומען מבשר זיין שרה'ן אז זי וועט האבן א קינד, איינער קומען איבערקערן סדום, און איינער איז געקומען לרפאות את אברהם, ועל דרך אגב מ'טרעפט אויכעט די זעלבע זאך ביי הגר, וכיוצא בזה אז ס'איז געקומען א מלאך און האט גערעדט מיט איר, נאר ווי נאר איז זאגט דער רבי מדגיש אז רשי וויל צולייגן מלאכי השרת אז מען רעדט נישט וועגן מלאכים ווי זיי זענען למטה ווען זיי קומען אראפ טון א שליחות נאר ווי זיי זיינען משרת למעלה כביכול דעם אויבערשטן ווען זיי טוען א שירות צו דעם אויבערשטן זיי זיי זאגן קדוש קדוש קדוש זיי בענטשן דעם אויבערשטן און זיי און זיי נעמען די אידישע זאכן זיי ברענגען דאס ארויף און מאכן ווי עס שטייט אין אנדערע ערטער דער רבי ברענגט דאס נישט דא זיי מאכן א כתר צו דעם אויבערשטן פון די אידישע תפילות מיט די אלע זאכן איז ממילא מוז רשי ברענגען דעם ענין פון מלאכי השרת צו זאגן אז די אידן זענען עם חביב ביי דעם אייבערשטן אפילו פון די מלאכים, מ'קען נישט זאגן חס ושלום פון גוים ווייל זיי זענען שייך צו תורה, ממילא איז פארשטאנדיג וואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון מלאכי השרת, נישט מלאכים סתם, ווייל מלאכים סתם יעמאלט זענען זיי יעמאלט זענען זיי למטה, איז אין א אנדערע אופן, ער וויל זאגן אפילו ווי א מלאך איז אין די דרגה פון משרת את השם, יעמאלט איז די אידן זענען אינגאנצן א אנדער סארט חיבה און זיי לערנען מיט מפיו של הקדוש ברוך הוא און די מלאכים שטייען אינדרויסן. דאס הייסט אז אויך לגבי די דעם ווי די מלאכים זענען משרת וועט זיין ניכר די חיבה פון אידן אפילו ווי דער מלאך שטייט אין א דרגה פון משרת איז אויכעט אידן זענען העכער. די חיבה פון אידן לערנען תורה פון וועמען? מפי פונעם אויבערשטן אליין. און וואס טוען די מלאכים? והם ישאלו להם מה פעל קל. זיי דארפן קומען און פרעגן די אידן וואס האט דער אייבישטער געטון. וואס דער אייבישטער האט אייך געלערנט און וואס דער אייבישטער טוט. על פי זה איז פארשטאנדיג וואס בהמשך צו דעם וואס ראויים הם לברכה מטעם כי לא נחש ביעקב האט בלעם מוסיף געווען און באווארנט, יעצט איז ווערט זייער געשמאק פארשטאנדיג ווי געזאגט שוין פריערט אין דעם יסוד ווי מען האט גערעדט אין אות ה', אז דער יסוד איז געווען אז בלעם איז געקומען און געזאגט אז כ'קען זיי ניט שעלטן, דערנאך האט ער געזאגט פארוואס ווייל ער ברענגט ארויס א גאנצע צייט זייערע מעלות, כי מראש צורים אראנו, לא איש קל ויכזב, דערנאך האט ער געזאגט אויכעט אז דער אייבישטער פארקוקט אפילו אויף זייערע עבירות און תרועת מלך בו איז לשון חיבה ורעות, די אלע זאכן דערנאך האט ער צוגעלייגט, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, דארף מען זיי בענטשן נישט נאר נישט שעלטן. ווערט דאך ביי אים א שאלה ווערט דאך ער איז זיך משפיל אינגאנצן, דערפאר האט ער צוגעלייגט, כעת יאמר ליעקב, יעצט דער רבי ברענגט עס ארויס זייער קלאר, וואס מען פריער האט געזאגט דעם יסוד, על פי זה איז פארשטאנדיג וואס בהמשך צו דעם וואס ראויים הם לברכה מטעם כי לא נחש ביעקב האט בלעם מוסיף געווען און באווארנט, אז דאס וואס ס'קען ניט שולט זיין א קללה אויף די אידן, איז נישט ווייל ער איז א פחות א מנחש וקוסם און זיי זיינען לא נחש, אויב ס'וואלט גע דער פסוק וואלט זיך געענדיגט כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, און דערנאך וואלט ער געזאגט והן עם כלביא יקום, וואלט אויסגעקומען אז ער קען זיי נישט אז ער בענטשט זיי ווייל זיי זענען נישט קיין נישט קיין מנחשים וקוסמים, דו ביסט דאך אליין א מנחש וקוסם איז ער זיך משפיל, האט ער געמוזט צולייגן אז ס'נישט ווייל ער איז א פחות, נאר פארוואס נאר מצד דעם עצם מעלה פון אידן.

מען געפינט דאך ביי מתן תורה אז די אידן האבן געזאגט צו משה'ן ס'איז א לאנגע שיחה מצד קוצר הזמן וועל איך נישט אדורכגיין נאך אמאל צו ווייזן ווי די אלע שאלות וואס איז געווען ביז יעצט איז אראפגעגאנגען אבער ווער ס'וויל קען איבערהערן נאכאמאל הערן די שאלות וועט ער שוין יעמאלט פארשטיין לויט ווי מ'האט גערעדט יעצט די תשובות וועט ער פארשטיין ווי יעדע שאלה וואס מ'האט געפרעגט איז אראפגעגאנגען לויט דעם יסוד וואס דער רבי האט ערשט אוועקגעשטעלט א געוואלדיגן יסוד אז בלעם האט געהאלטן אין איין זאגן בלק'ן דו האסט מיר געדונגען אויף זיי צו שעלטן איך קען זיי נישט שעלטן וועגן זייערע מעלות דערנאך האט ער צוגעלייגט נאך א מעלה ווייל ער וויל מען דארף זיי גאר בענטשן און מען דארף זיי בענטשן האט ער געיוזט האט ער גענוצט דעם ענין פון נחש ביעקב ולא קסם בישראל קומט דאך אויס אז ער איז זיך משפיל האט ער ממילא צוגעלייגט דעם כעת יאמר ליעקב זאגט דער רבי לויט דעם ווערט אבער א געוואלדיגע שאלה אלף מען געפינט דאך ביי מתן תורה אז אידן האבן געזאגט צו משה'ן דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות, און אזוי איז טאקע געווען, ויעמוד העם מרחוק, אידן האבן גע'טענה'ט צום אייבערשטן נאך די עשרת הדיברות האבן אידן געזאגט משה'ן, אז דבר אתה עמנו, מיר קענען נישט הערן פונעם אייבערשטן ווייל מיר מיר גייען שטארבן, און ווי קען זיין כעת אז אידן וועלן לערנען תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא? ווי ווי קען עס זיין? די אידן האבן דאך געטענה'ט אז זיי ווילן נישט און זיי קענען נישט לערנען. און משיח וועט קומען, זאגסטו מיר, כעת יאמר ליעקב אז דער אייבישטער וועט לערנען מיט זיי און נישט מיט אונז און זיין א מחיצה לפנים ממלאכי השרת. צווייטע שאלה, ב. און אויב אפילו יא אז עס וועט זיין נאכאמאל א נס ווי ביי מתן תורה, איז פארוואס איז דאס שולל דעם ארה לי מער ווי דער עת פון מתן תורה? ס'איז דאך שוין געווען ביי מתן תורה א צייט וואס דער אייבישטער האט געלערנט מיט די אידן. יא, און בלעם ברענגט יעצט אז ווען משיח העט קומען העט דער אייבישטער לערנען מיט זיי, דערפאר קען איך זיי, קען איך זיי, דערפאר קען איך זיי נישט שעלטן און איך מוז זיי בענטשן, צוליב זייערע מעלות וואס זיי האבן, איז דאך שוין געווען די מעלה, ס'איז דאך געוואלדיג, ס'איז דאך שוין געווען די מעלה וואס דער אייבישטער האט שוין גערעדט מיט די אידן וועגן דעם, האט ער דאך געקענט נוצן וועגן מתן תורה, פארוואס זאגט ער כעת אז ס'רעדט זיך וועגן משיח העט קומען? וועט דער רבי פארענטפערן די צוויי שאלות דעריבער ברענגט רש י א' וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך איינע פון די שאלות איז געווען רש י קומט אביסל מסביר זיין דא א פסוק וואס שטייט והיו עיניך רואות את מוריך מיינט עס אז ווען משיח וועט קומען עט דער אויבישטער לערנען מיט די אידן און מ'עט זען ממש דעם דעם דעם מלמד זאגט ער דערפאר ברענגט דאס רש י עס איז מפורש נאמר אין פסוק אז דער אויבישטער וועט זיין מוריך פון אידן און אין אן אופן פון והיו עיניך רואות. רשי ברענגט דעם פסוק צו זאגן אז ס'עט יא זיין, ביי מתן תורה האבן זיי געזאגט זיי קענען נישט, ווען משיח עט קומען עט זיין והיו עיניך רואות את מוריך, אז ס'א קלארער פסוק אין נ"ך אז ס'שטייט אז ס'עט זיין אין א אופן פון והיו עיניך רואות. צווייטע זאך וואס רש י ברענגט, ואחד וואס האט רש י געדארפט מדגיש זיין, שהן יושבין לפניו, ס'האט געקענט שטיין והיו עיניך, ס'האט געקענט שטיין פריער, שהן שהן לומדים מפי הקדוש ברוך הוא, וואס איז דער יושבים לפניו? זאגט דער רבי דאס וועט נישט זיין אן איינמאליגע זאך און לזמן קצר ווי ס'איז געווען ביי מתן תורה, נאר אין אן אופן פון יושבין בקביעות, ווי רש י האט שוין מפרש געווען אין תשב אלא לשון עכבה אין וואס שטייט אין ער ברענגט אראפ שטייט אין אין פרשת תזריע און די מעשה וואס שטייט דארטן ביי ביי רבקה'ן שטייט אז תשב איתנו זאגט רש"י אין תשב אלא לשון עכבה דערפאר מוז רש"י ברענגען דעם גאנצן מדרש און זאגן שהן יושבין לפניו און ברענגען א ראי' פון א פוסק אז שטייט אז דער אויבישטער וועט לערנען מיט זיי און אין אן אופן פון ראי' אות ח' ס'ווערט אבער די שאלה וויבאלד אז סוף סוף איז דאס אן ענין וואס וועט זיין לעתיד איז ווי אזוי טוט עס אויף אז צוליב דעם זאל איצט נישט קענען זיין ארה לי. געוואלדיגע געוואלדיגע שאלה. ס'איז פארשטאנדיג יעצט וואס מ'האט געלערנט פארוואס ער קען נישט ברענגען פון ער ברענגט נישט פון מתן תורה נאר ער ברענגט פון וואס וועט זיין ווען משיח ווען משיח וועט קומען לכאורה פארוואס האט דער ארה לי נישט אויפגעטון ביי מתן תורה, ער ניצט נישט דעם ענין פון מתן תורה, נאר ער ניצט דעם ענין פון והיו עיניך רואות את מוריך אז ס'עט זיין יושבין און די מלאכים וועלן זיין אינדרויסן מיט די אלע זאכן, אבער די ווערט דאך דא אבער א געוואלדיגע שאלה, די שאלה ווערט, אויב ס'עט זיין נאר לעתיד, וואס טוט דאס אויף יעצט אז בלעם ניצט דאס אז ער קען זיי נישט שעלטן און ער דארף זיי בענטשן צוליב דעם? דעריבער ברענגט רש י דבר אחר. וואס לויט דעם איז יאמר ליעקב אינו לשון עתיד אלא לשון הווה וכולו רש"י און יעצט עט דער רבי ענטפערן פארוואס רש"י ברענגט צוויי פירושים און פארוואס דער ערשטער פירוש וואס איז אים שווער אין דעם ערשטן פירוש אין ערשטן פירוש איז אים שווער אז אויב מען רעדט דא וועגן א זאך וואס עט זיין לעתיד איז ווי ווי טוט עס קומען אז בלעם און בלק זאל פארשטיין אז וויבאלד אז ס'עט זיין לעתיד ווען משיח עט קומען עט זיין אזא זאך דערפאר קען ער זיי קען ער זיי נישט שעלטן מוז רשי ברענגען דבר אחר, וואס לויט דעם איז יאמר ליעקב אינו לשון עתיד אלא לשון הווה וכו', איז דאס אלעמאל, כי בכל עת שצריך להיאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא, ווען די אידן דארפן וויסן און דארפן וויסן וואס דער אייבישטער טוט און וואס דער אייבישטער לערנט זיי, איז אינם מנחשים וקוסמים, אלא נמסר להם על פי נביאיהם וכו', איז זייער פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט דעם צווייטן פירוש, צוליב דעם ערשטן פירוש איז דא די געוואלדיגע שאלה, לכאורה אויב דו רעדסט אז ס'רעדט זיך וועגן משיח וועט קומען, ווי האלט עס אפ בלעמען פון שעלטן יעצט? וואס לפי זה איז דאס אן ענין שבהווה, נישט נאר א זאך וואס וועט זיין לעתיד. איז זייער געשמאק, געוואלדיג פארוואס ער ברענגט די ביידע פירושים. יעצט דארף מען אויסגעפינען וואס איז אין די צווייטן פירוש, וואס איז די שאלה פון צווייטן פירוש, פארוואס איז דער ערשטער נענטער צו פשוטו של מקרא, זאגט דער רבי לויטן צווייטן פירוש אבער איז קשה אויך דא א שווערקייט, וואס כעת יאמר ליעקב ולישראל וגומר איז נישט מוסיף אויף דעם וואס ראויים הם לברכה, ער לייגט גארנישט צו, און אויף דעם וואס בלעם קען נישט ארה לי, ער איז בלויז דער סיום והמשך הענין פון תחילת הכתוב, כי לא נחש ביעקב אז דאס וואס זיי דארפן ווייסן זיי על ידי נביאיהם. וואס זאגט דער וואס זאגט דער צווייטער לויט דעם צווייטן פירוש וואס וואס שטייט דארטן אז כעת יאמר ליעקב וויבאלד אז לויט ווי גערעדט פריער אז ס'המשך דער פסוק ווערט ערשט אין המשך כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל איז דערפאר כעת יאמר לישראל איז דער אייבישטער וויל זיי עפעס געבן גיט ער זיי גיט ער זיי דורך די נביאים אדער דורך אורים ותומים? דא לייגט ער דאך נישט צו א געוואלדיגע מעלה פון די אידן אז מען דארף זיי אויכעט בענטשן, ס'ווערט פארשטאנדיג אז ער קען זיי נישט שעלטן צוליב דעם, אבער לויטן ערשטן פירוש קומט דאך אויס אז בלעם וויל דא צולייגן אז ער וויל גיין בענטשן די אידן, נישט נאר שעלטן, ווי קען ער זיי בענטשן? מוז ער זאגן כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, און לויט לא נחש ולא קסם בישראל איז ער דאך זיך משפיל, דערפאר מוז ער צולייגן אז די אידן האבן א מורא'דיגע מעלה, די מעלה איז אז ס'וועט זיין ווען משיח וועט קומען וועט דער אייבישטער לערנען מיט זיי מפיו ממש און זיי וועלן זיין בפנים מחיצה פון די מלאכים די מלאכים וועלן זיי גאר פרעגן וואס האט דער אייבישטער אייך אייך געלערנט איז ממילא פארשטאנדיג אז דער ערשטער פירוש איז נענטער צו דעם פשוטו של מקרא דערפאר ברענגט ער דעם ערשטן פירוש דאס און דעם צווייטן פירוש ווייל ס'דא א שאלה לכאורה אויב מען רעדט אז ס'וועט זיין ווען משיח וועט קומען וואס האט עס געגעבן בלעמען אז ער זאל נישט קענען שעלטן אדער זיי בענטשן ועל פי זה איז מובן וואס רשי נעמט אן דעם ערשטן פירוש אלס פירוש העיקרי בפשוטו של מקרא, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ער ברענגט דעם ערשטן אלס פשוטו של מקרא, וויבאלד אז דא רעדט זיך דער יסוד איז דאך געווען, דעם רבינ'ס יסוד איז געווען, וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן דברי בלעם, אין וועלכע ער האט געבענטשט אידן, און גערעדט וועגן זייער מעלה, איז מובן אז דער פירוש אין זיינע רייד וואס ברענגט ארויס מער די מעלה פון אידן,

אות ט'. יעצט דער רבי צולייגן אז אפילו לויטן צווייטן פירוש איז אויך דא א גרעסערע מעלה אין די אידן און דערפאר איז ער דער צווייטער פירוש אבער עס איז אויך דא אין דעם א מעלה וואס ער ברענגט ארויס א מעלה פון די אידן איז אבער מסתבר צו זאגן אז אויך לויטן צווייטן פירוש איז דער המשך פון דברי בלעם מוסיף אויף פריער אין דער הסברה פארוואס עס קען נישט זיין ארה לי על כל פנים אז מוסיף פארוואס ער קען זיי נישט שעלטן מיטן צווייטן אפילו לויטן צווייטן פירוש וויבאלד אז ס'איז נישטא ביי זיי קיינע מנחשים און קוסמים דערפאר קען ער זיי נישט שעלטן. בלעם האט געוואוסט אז דער אויבערשטער וויל עס נישט, ער האט געוואוסט אז דער אויבערשטער וויל נישט ער זאל גיין, ער האט אבער געטראכט אז ער קען מכוון זיין די שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, רשי ברענגט עס אראפ אז בלעם האט געקענט מכוון זיין די צייט וואס דער אויבערשטער איז כועס, און דעמאלט וועט ער קענען ארה לי, ער האט געוואוסט אז דער אויבערשטער וויל נישט, אבער ער האט געוואוסט אז ער קען מכוון זיין. און דעריבער איז רשי מוסיף אין צווייטן פירוש, עס וועט ווערן פארענטפערט געווען די שאלה פארוואס לייגט רשי צו מה גזירותיו במרום, למאי נוגע, וואס נוגע דא דער גזירותיו במרום, נמסר להם, און ער לייגט צו, נמסר להם על פי נביאיהם, מהי גזירת המקום, וואס קומט דאס דא דערציילן? קומט דערציילן א מורא'דיגע זאך, אז אויך לויטן צווייטן פירוש, לויטן צווייטן פירוש וואס ער זאגט אז ס'איז איין המשך דער פסוק, און ס'איז נישטא דא גאר א געוואלדיגער חידוש אין די מעלות פון אידן, זאגט ער ס'איז יא דא א געוואלדיגע מעלה דא. וואס די מעלה אין די אידן? אז אויך לויטן צווייטן פירוש זענען די ווערטער כעת יאמר ליעקב ולישראל א הוספה אין שלילת הקללה על ידי בלעם, על כל פנים איז דא א הוספה אז ער זאל נישט שעלטן, אבער ער זאל קענען בענטשן,

בלעם האט זיך פארלאזט אויף די צייט וואס דער אייבישטער וועט זיין כועס, איז זאגט ער אזוי, אפילו אין דער שעה וואס כועס בה ווייסן דערפון די אידן דורך נביאיהם ואורים ותומים און זיי נעמען אראפ די גזירה דורך תשובה וכו', דערפאר לייגט רשי צו מה גזירותיו במרום, נישט מה גזירותיו, ווען ס'איז דא א גזירה זעט מען דאס, לייגט רשי צו מה גזירותיו במרום, און רשי ענדיגט צו נמסר להם על פי נביאיהם מהי גזירת המקום, וואס איז די גזירה למעלה, עס איז אפילו ווען ס'איז דא די שעה וואס דער אויבערשטער איז כועס, איז די נביאים דערציילען זיי, אדער אורים ותומים דערציילען זיי, און מיט דעם נעמען זיי עס אראפ. דאס ממילא איז געוואלדיג פארשטאנדיג אלס, און מיט דעם לכאורה ענדיגט זיך די שיחה וועגען דעם ענין פון רשי מיט דעם ענין פון כעת פון לא נחש ביעקב מיט כעת יאמר ליעקב, יעצט וועט דער רבי אריינגיין אין א ענין וואס מ'קען ארויסלערנען אויכעט לויט די רשי קען מען לכאורה ארויסלערנען עפעס א זאך אויכעט אין א שאלה כללית אין א שקלא וטריא אין א ענין, און אפילו אין הלכה, און דער רבי וועט זאגן אז ס'איז נישט מוכרח אז מ'מוז דאס זאגן. נאכדעם וועט דער רבי ערשט ענטפערן וואס רשי זאגט דא, א זאך וואס איז ממש אינטערעסאנט, רשי נוצט עס קיינמאל נישט, ווי דער לשון, דער לשון פון רשי איז ואונקלוס לא תרגם כן, אז אונקלוס האט געלערנט פשוטו של מקרא. אות י'. על פי זה, יש לומר אז דער חילוק צווישן די צוויי פירושים איז א שקלא וטריא אין א שאלה כללית און אויך בהלכה. דער רבי ברענגט אראפ אין שדה חמד אין אסיפת דינים מערכת יום כיפור ברענגט זיך דארטן אראפ וואס לויט דעם קען מען זען אז פון דא קען מען זען אז אין דעם חילוק פון די צוויי פירושים פון דעם ערשטן פירוש אין רש"י אז ס'רעדט זיך וועגן משיח העט קומען דער צווייטער פירוש אז ס'רעדט זיך אלעמאל כעת מיינט יעצט אויכעט לויט דעם קען מען ארויסלערנען און האבן א שקלא וטריא און האבן א אינטערעסאנטע זאך אין הלכה וואס איז די שאלה וואס איז די שקלא וטריא וואס איז גובר א גרעסערע מעלה וואס וועט זיין לעתיד אדער א קלענערע מעלה וועלכע איז דא שוין בעוה ב, עס איז דא אריכות אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו און אין חלק י"ט אריכות דארטן וועגן אין חלק ט"ז וועגן דעם וועגן די חקירה וואס איז וואס איז גרעסער א זאך וואס וועט זיין לעתיד און ס'איז א גרעסערע מעלה אבער ס'איז נישט יעצט אדער א קלענערע מעלה נישט אזא גרויסע מעלה אבער עס איז דא שוין בעוה ב. און דער רבי דאס אויסטייטשן ווי מ'זעט דאס אין די צוויי פירושים פון רשי. לויטן ערשטן פירוש קומט אויס אז כעת יאמר ליעקב ולישראל מיינט אז זיי זיינען ראויים הם לברכה, דאס איז דער ערשטער פירוש, אז ראויים הם לברכה, און עס קען כלל נישט זיין א מקום לקללה צוליב זייער גרויסע מעלה וואס תגלה חיבתן לעין כל. דער ערשטער פירוש אז עס וועט זיין ווען משיח העט קומען, אז משיח העט קומען עלן זיי האבן די מורא'דיגע מעלה, און ממילא האט האט צוגעלייגט אז דער יסוד איז דא געווען אז אז ער האט געוואלט ארויסברענגען פארוואס ראויים לברכה יעמאלט וועט זיין תגלה חיבתן לעין כל מחיצתן לפנים ממלאכי השרת אבער דא איז דא פון די צווייטע זייט איז דא דא א חסרון אבער דאס איז א מעלה וואס עתיד להיות ס'איז נישט יעצט האבן מיר לויטן ערשטן פירוש א געוואלדיגע מורא'דיגע מעלה אבער ס'וועט זיין שפעטער דאקעגן לויטן צווייטן פירוש אבער אין צווייטן פירוש איז פונקט פארקערט איז אדרבה מעלתם איז נישט אזוי גרויס יא ווי געזאגט פריערט, דער נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב, אז די מלאכים מלאכים גיבן זיי אז די אז די מלאכים גיבן זיי דעם ענטפער אדער די אדער אורים ותומים. אז א סארי, אז די נביאים גיבן זיי דעם ענטפער אדער די אדער די אורים ותומים. דאקעגן לויטן צווייטן פירוש איז אדרבה, מעלתם איז נישט אזוי גרויס, ס'איז דא אן ארט אז המקום כועס וואס איז שייך קללה, רייד דאס לויטן צווייטן פירוש, נאר וויבאלד אז נמסר להם על פי נביאיהם מהי גזירת המקום, פארהיטן זיי אז עס זאל בטל ווערן, נישט דורכגעפירט ווערן לפועל. זעהן מיר אז אין צווייטן פירוש איז נישט אזוי גרויס דער פירוש, ווי דער רבי האט צוגעלייגט פריערט אז בלעם האט געוואוסט אז דער אייבישטער וויל נישט ער זאל גיין, אבער פונדעסטוועגן איז ער געגיין ווייל הקדוש ברוך הוא כועס, דערפאר ברענגט רשי אראפ מה גזירותיו במרום, אז די נביאים זאגן זיי וואס די גזירות איז און זיי טוען תשובה, וואס ס'רעדט זיך דא וועגן א ענין וואס ס'קען זיין אפילו, ס'קען זיין אפילו א ענין פון נישט גוט, ס'קען זיין אפילו א ארט וואס המקום כועס, און יעמאלט אז מקום כועס קען זיין חס ושלום שייך קללה, נאר וואס איז די מעלה? די מעלה איז אז נמסר דער אייבישטער האט זיי ליב איז נמסר להם על ידי נביאיהם, וואס איז די גזירה און ס'ווערט בטל, דאס איז הייסט אז ס'איז א נישט אזא גרויסע מעלה, אבער לאידך איז דאס א מעלה וואס איז בכל עת בהווה, ובמילא לויטן ערשטן פירוש רעדט זיך וועגן א געוואלדיגע געוואלדיגע מעלה, אבער עס רעדט זיך וועגן לעתיד להיות, די צווייטע פירוש רעדט זיך וועגן א קלענערע מעלה, אבער עס רעדט זיך וועגן בהווה. און מ'עט נאכאמאל איבערחזר'ן די ווערטער, די שאלה כללית און אויך בהלכה, וואס איז גובר, א גרעסערע מעלה וואס וועט זיין לעתיד, אדער א קלענערע מעלה וועלכע איז דא שוין בהווה. ועל פי זה, לויט ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט, קומט אויס לכאורה אז פון דעם סדר הפירושים אין רש י קען מען מכריע זיין דעתו על דרך הפשט, אז א מעלה גדולה בעתיד איז מכריע די קלענערע מעלה וואס איז דא בהווה. קען מען זען זייער קלאר דא פון רש י. וואס האט רש י געברענגט דעם ערשטן פירוש? רש י ברענגט דעם ערשטן פירוש אז. מען רעדט דא וועגן די מורא'דיגע מעלה אפילו ס'עט זיין לעתיד, זעה איך אז רש י איז אין פשוטו של מקרא האלט אז א מעלה גדולה איז בעסער, אז ס'איז בעסער צו האבן א מעלה גדולה אפילו ס'עט זיין בעתיד ווי א מעלה קטנה וואס ס'עט זיין יעצט, והא ראיה רש י ברענגט דאס צו דעם ערשטן פירוש און דאס ברענגט ער צו דעם צווייטן פירוש. אבער באמת קען מען פון דעם פירוש רשי עס נישט אפלערנען. דער רבי וועט עס אפפרעגן, זאגן א לכאורה, וועט דער רבי ברענגען צוויי ראיות אז מען קען עס נישט איינלערנען אז רשי האט דאס געמיינט ווען ער האט געברענגט דעם ערשטן פירוש און ער האט געברענגט דעם צווייטן פירוש. נישט דאס האט ער געמיינט. ווייל, א', רשי איז דאך דאס מפרש אין דברי בלעם. בלעם איז געווען א נביא באומות העולם, על דרך ווי נביאי ישראל. שטייט קלאר אין רשי. אין אין היינטיגע פרשה אין פרשת בלק אז בלעם איז געווען א נביא און אזוי ווי די אזוי ווי נביאי ישראל איז דאס וואס נמסר להם על פי נביאיהם נישט אזא גרויסע מעלה ווי דאס וואס זיי לערנען מפיו של הקדוש ברוך הוא וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא רשי טייטשט אויס די ווערטער ווי בלעם וואס ער איז א נביא במילא אז ער איז א נביא איז וואס איז נמסר להם על פי נביאיהם איז נישט אזא גרויסע מעלה ווי דאס וואס זיי לערנען מפיו של הקדוש ברוך הוא, פארוואס? ווייל דאס וואס בלעם לערנט, דאס וואס בלעם דערציילט זיי, און ער ברענגט אראפ, אז לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, נאר פון וואנט נעמען זיי עס? זיי נעמען עס פון זייערע נביאים, איז נישט אזא גרויסע מעלה ווי דאס וואס זיי לערנען מפיו של הקדוש ברוך הוא, אין זיינע אויגן איז דאס וואס זיי הערן פון די נביאים איז נישט אזא גרויסע מעלה ווי זיי לערנען פון דעם, ווי זיי לערנען פונעם אויבערשטן. דערפאר קען מען זאגן אז דאס וואס רשי ברענגט דאס אין צווייטן פירוש, ווייל ער וויל ברענגען אין דעם ערשטן פירוש די גרעסערע מעלה וואס בלעם האט געוואלט זאגן אויף די אידן, קודם ברענגט ער די גרויסע מעלה אויף די אידן אז זיי זאלן לערנען מיטן אייבערשטן אליין און די מלאכים וועלן זיין אינדרויסן און זאלן זיי פרעגן מה פעל השם, און די צווייטע ברענגט ער אז נמסר להם על פי נביאיהם. קען מען נישט ברענגען קיין ראי' פון דא אז רשי זאגט אז רשי ברענגט דעם ערשטן פירוש ווייל דער ערשטער פירוש קומט מען לערנען אז ס'איז בעסער צו האבן א גרעסערע מעלה און בעתיד ווייל נישט מען קען עס נישט אזוי איינטייטשן צוליב די סיבה ב' ועיקר לויט דעם ערשטן פירוש איז דאס נישט נאר א מעלה וואס וועט זיין לעתיד נאר עס איז דא א מעלה אויך בהווה, ווען קען איך זאגן אז דא ווען קען איך זאגן אז רש י האט געמיינט צו זאגן אז מ'קען זיך אויסקלייבן, און איך האלט אז א מעלה בעתיד איז בעסער א מעלה גדולה בעתיד איז בעסער ווי א מעלה קטנה יעצט איז דאס נאר ווען די מעלה גדולה קומט נאר לעתיד אבער דא קומט אויס אז ס'איז נישט אזוי, וואס קומט אויס דא? נאר עס איז דא די מעלה אויך בהווה, די אידן האבן די מעלה וואס דער אייבישטער האט זיי ליב, זיי דארפן נישט ווארטן אויף משיח און ס'זאל זיין, ווען משיח העט קומען העט זיין א חידוש אין דעם, אבער דער אנהייב האט זיך שוין אנגעהויבן יעצט, ממילא קען מען דאך נישט זאגן ארויסלערנען פון דא אז רשי האט געברענגט דעם ערשטן פירוש צו זאגן אז א גרעסערע מעלה, אז ס'איז בעסער צו האבן א גרעסערע מעלה לעתיד ווי א קליינע מעלה יעצט, ווייל די גרויסע מעלה האב איך אויכעט יעצט, זייער געשמאק, נאר עס איז דא די מעלה אויך בהווה,

צו אן ענין וואו די מעלה וועט זיך ערשט אויפטון לעתיד, אז אויך זי איז מכריע דעם הווה, ממילא קען מען נישט ארויסלערנען פון רש י אין די חקירה צו א זאך וואס איך קען האבן א גרעסערע מעלה לעתיד אדער א קלענערע מעלה יעצט, אז רש י האלט אז א גרעסערע מעלה לעתיד איז איז בעסער, ס'איז נישט ריכטיג, מ'רעדט נישט דא וועגן א גרעסערע מעלה לעתיד לגבי א קלענערע מעלה יעצט, די גרעסערע מעלה לעתיד איז זיך דא יעצט, נאר ווען ס'וועט קומען משיח וועט נתגלה ווערן לעין כל און די אידן וועלן זיצן און לערנען מיט'ן אויבערשטן ממש און ס'וועט זיין מחיצתן לפנים ממלאכים און זיי וועלן דארפן פרעגן די אידן וואס האט דער אויבערשטער אויפגעטאן אין די שפעטער אין די הערות וועט דער רבי מדגיש זיין אז נישט נאר וואס הייבט וואס איז אין דא יעצט דער עניין פון די מעלה און און לעתיד לבוא וועט עס ווערן נתגלה לעין כל נאר יעצט איז שוין אויך דא דער עניין פון דער ענין פון לערנען מיטן אייבערשטן וועט דער רבי ברענגען אויף דעם א ראיה, און זייער געשמאק וועט דער רבי ארויסברענגען אז ס'האט זיך שוין אנגעהויבן, ס'איז שוין פון מתן תורה און פון פריערט איז די אידן זענען אלעמאל חיבה און דער אייבערשטער האט זיי אלעמאל ליב, און ס'איז א ענין פון חיבה ורעות. אות י א, על פי כל הנל יעצט וועלן מיר ענטפערן די שאלה פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם לשון ואין התרגום ואין. ואונקלוס לא תרגם כן. פארוואס דארף ער עס זאגן? על פי כל הנל זעט מען, זעט מען אז דער תוכן העיקרי אין אלע בלעם'ס רייד איז די אויסערגעווענליכע מעלות פון אידן. יא, דער יסוד וואס מיר האבן אוועקגעלייגט, אויף וואס איז געווען דער גאנצער רוב פון תוכן פון אלע בלעם'ס רייד, א אויסערגעווענליכע מעלות פון די אידן, וואס ער איז געווען מוכרח מדגיש זיין דאס ווי כמה וכמה פעמים, כדי פארענטפערן זיך פון די תביעות פון בלק'ן כמה וכמה פעמים ארה לי וקבנו לי וכו', איז במילא האט ער געמוזט ארויסברענגען די מעלות פון די אידן א גאנצע צייט צו מדגיש זיין און אסאך מאל אויף בלק'ן פארוואס ער קען ניט שעלטן די אידן וואס דערפאר איז על פי פשוטו של מקרא און אויך על דרך הדרוש והרמז ווי ס'שטייט וישא משלו, פירוש הכתובים אז ס'רעדט זיך במעלתם של ישראל, דערפאר מוז רש"י די גאנצע צייט זוכן, ווען ס'רעדט זיך וועגן די פסוקים זעט מען אז ס'איז אנדערש ווי די גאנצע תורה וואס רש"י האלט אין איין נעמען רמזים און מדרשים פון זיינע ווערטער, ווי מ'זעט שפעטער ביים סוף מה טובו אהליך יעקב ווען ער רעדט וועגן וועגן וועגן דעם וואס רש"י ברענגט דארטן אראפ אז ער רעדט וועגן ווען ער האט אים געזאגט אז ער גייט שוין אוועקגיין וואס וועט זיין וואס וועט זיין מיט די אידן. באחרית הימים אראנו ולא עתה אשורנו ולא אשורנו ולא אשורנו ולא קרוב איז רש"י טייטשט דאָרט נאָך ממש געוואַלדיגע רמזים מיט אַלע זאַכן פאַר וואָס ווייל דער גאַנצער עניין פון וואָס וואָס בלעם האָט דאָ געוואָלט האָט ער געדאַרפט אַרויסברענגען דעם עניין פון די מעלות פון די אידן און דערפאַר יעצט וועלן מיר פאַרשטיין פאַר וואָס רש"י באַוואָרנט אַז דער תרגום זאָגט נישט אַזוי און דערפאר באווארנט רש"י און וואונדערט זיך, רש"י וואונדערט זיך, בכמה וכמה מקומות אין די אלע פסוקים בפרשתנו, איר קוקט אן אין חומש און אין רש"י פריערט און שפעטער, זאגט רש"י זייער אסאך מאל כתרגומו, וכן תרגם אונקלוס, אדער על כל פנים מיט נאך א פירוש, רש"י זאגט כן תרגם אונקלוס, און ער ברענגט נאך א פירוש, פארוואס? ווייל אין אין אין די פסוקים פון די וישא משלו מוז מען אנקומען צו אנדערע זאכן נישט נאר פשוט פשט פון די טייטש פון די ווערטער, דערפאר זאגט רש"י כתרגומו וכן תרגם אונקלוס, וואו זעט מען עפעס א אויסנאם מיט דעם אויסנאם אין דעם פסוק? אויך לגבי די פסוקים שלאחריו, פסוקים שלאחריו איז ווייטער, דער תרגום לערנט א גאנצע צייט, רש"י לערנט א גאנצע צייט ווי דעם תרגום און ער זאגט כתרגומו און וכן תרגם אונקלוס, און נאר דעם פסוק איז אנדערש פון די פריערדיגע און פון די שפעטערדיגע, און די תמיה איז ואונקלוס לא תרגם כן ניט ווי ביידע פירושים, ער לערנט נישט ביידע פירושים וואס רש"י לערנט, נישט אז כעת איז ווען משיח עט קומען, נישט אז כעת גייט אויף יעצט אויך אז די נביאים און די אורים ותומים זאגן זיי וואס טוט זיך למעלה, און קלייבט אויס דווקא פשוטו של מקרא ממש. ועל פי זה, אז רש"י האלט אנדערש, ווייל עס איז משלו כנ"ל, רש"י האלט אנדערש, און ער האלט נישט צו לערנען דעם פסוק כפשוטו, און אלע פסוקים רעדן במעלתם של ישראל, ווי געזאגט פריער, איז במילא מוז רש"י דא מדגיש זיין, רש"י קומט אונז נאר דערציילן און לערנען א חידוש, זאלסט וויסן אז אין דעם פסוק, פארוואס ווייסן מיר נישט, אין דעם פסוק האט אונקלוס געלערנט פשוטו של מקרא און נישט ווי אין די גאנצע פרשה ווען ס'איז געווען וישא משלו וואס האט געלערנט אויכעט און ווי רש י ניצט אים א גאנצע צייט כתרגומו וכן תרגם אונקלוס זאגט דער רבי אינגאנצן שולל זיין פירושו וויל רש י נישט רש י וויל אים נישט שולל זיין אינגאנצן אז אז אז אז אז ס'נישט אז ער האלט נישט פון זיין פירוש אדער ער קריגט זיך אויף זיין פירוש וההסברה וואס איז די הסברה אז ואונקלוס וואס דרכו איז פשוטו של מקרא אפילו וואו רש י זאגט אין המקרא הזה אומר אלא דרשני וכיוצא בזה רשי האלט אזוי, ס'דא אסאך מאל אין חומש, זייער אפט, וואס רשי זאגט אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, ווי מען זעט אין בראשית, ממש אין דעם ערשטן פסוק פון בראשית, זאגט רשי אז דער פסוק בעט זיך דרשני, וכיוצא בזה. פון דעסטוועגן איז לא תרגם כ, דער אונקלוס וואס אלעמאל איז זיין דרך אין פשוטו של מקרא ווי רש י, אפילו ווען רש י זאגט אז אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, איז דער איז דער תרגום רעדט אין דער תרגום לערנט אלעמאל דעם ענין פון פשוטו של מקרא, איז די שאלה ווערט דאך דא פארוואס דא פונקט האט ער עס נישט געלערנט, עס הייסט דאך אז ער דאך אז אז לכאורה אויב ער לערנט אלעמאל ווי רש י אין פשוטו של מקרא איז דא ווען ס'וישא משלו האט ער געדארפט זאגן אזוי ווי ביי אלע פסוקים האט ער געזאגט מיט פירושים מיט מדרשים און רמזים האט ער דא אויך געדארפט זאגן אזוי ווי רשי נוצט דאס כתרגומו וכן תרגם אונקלוס זייער אסאך אין די פרשה פארוואס האט ער לא תרגם כן לשיטתו וואס איז אויך שיטת רשי בשאר כתובי התורה סאו רשי וויל נאר רשי וויל דא דערציילן איר זאלט וויסן אז דער תרגום לערנט נישט ווי איך האב געלערנט נאר פשוט מוסיף זיין אביסל צו פארשטיין דער רבי ברענגט דאס נישט אראפ אבער ביים לערנען איך האב געוואלט פארשטיין אליין נאכקוקן און זען וואס וואס וואס טייטשט דא דער וואס טייטשט דא דער תרגום שטייט אין ספרים אז דער תרגום טייטשט אזוי ער טייטשט כי לא נחש ביעקב אז בלעם האט געזאגט אזוי לא נחש ביעקב די מנחשים ווילן נישט אז די אידן זאל זיין גוט ולא קסם בישראל די קוסמים ווילן נישט בענטשן די אידן אזוי טייטשט ער וואס במילא איז אויסגעקומען אז ער אז ער האט זיך נישט אראפגענידערט האט נישט געזאגט אז ער איז א קוסם און ס'איז א שלעכטע זאך ער האט נאך געזאגט פארקערט האט געזאגט לא נחש יעדער מנחש וואס איז דא וויל וויל נישט און ער קען זיך נישט טשעפען מיט די אידן במילא ער איז זיך משתבח דא און ער זאגט אז ער איז א קוסם און ער וויל נישט, ער וויל נישט, ער וויל נישט אז די אידן זאלן ווערן געבענטשט, דערפאר זאגט בלעם צו בלק'ן אז די אלע מנחשים און די קוסמים ווילן נישט קיין טובת ישראל, זיי ווילן זיי שעלטן און זיי ווילן זיי שלעכטס טון, נאר זיי קענען זיי נישט שעלטן, פארוואס? ווייל דער אייבישטער איז זיי מכריח אז זיי זאלן טון אזוי, און ווי ס'שטייט, זיי ברענגען א ראיה, שטייט א פסוק ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה, איז אינגאנצן א אנדער סארט טייטש, טייטש איז כי לא נחש ביעקב מיינט נישט ווי מיר טייטשן אז ס'איז נישטא קיין מנחשים ביי די אידן ולא קסם בישראל ס'איז נישטא קיין קוסמים ביי די אידן נאר כי לא נחש די די מנחשים און די קוסמים ווילן שעלטן די אידן אבער זיי קענען נישט אות יוד בית איינע פון די הוראות וואס מ'קען ארויסלערנען פון הנ"ל וואס די הוראה וואס מ'קען ארויסלערנען נישט נאר איז דער גילוי שעל ידי הנביאים א פעולה נמשכת בהווה און עס איז אויך דא בכל זמן הוראות ברורות, אלעמאל איז דא א ענין פון נביאים, ס'איז נישט נאר א זאך וואס איז געווען, נאר ווי רשי האט געזאגט אז ס'קען זיין אז בהווה אז דער לשון וואס ס'שטייט כעת קען עס מיינען ווען מען דארף, און ווען ס'שטייט יאמר קען עס מיינען אלעמאל. וואס גילה דבריו על ידי עבדיו ראשי אלפי ישראל, עיני העדה בכל דור ודור, זיי דער אייבישטער גיבט זיי הוראות און זיי געבן עס איבער צו די אידן, זאגט דער רבי נישט נאר אזוי, נאר אויך דאס וואס אידן לערנען תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא, איז געווען נישט בלויז איינמאל בזמן מתן תורה, געוואלדיג וואס דער רבי ברענגט ארויס דא, אז נישט נאר דער גילוי פון די נביאים איז א פעולה נמשכת בהווה ווייל ס'איז דא די עבדיו הנביאים ראשי אלפי ישראל, נאר דאס וואס די אידן לערנען תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא, איז נישט בלויז געווען איינמאל בזמן מתן תורה, אין מדבר, נאר ס'איז אזוי בכל עת, אז ווען א איד לערנט תורה כדבעי, ווערט תען לשוני אמרתך, ווי דוד המלך זאגט אין תהילים תען לשוני אמרתך, וואס מיינט דאס? ער לערנט עס מפיו של הקדוש ברוך הוא. עס איז נאר וואס יעצט איז דאס בהעלם, ער זעט דאס נישט, און לעתיד תגלה חיבתן לעין כל, אבער די עצם ענין פון לערנען און דער אייבישטער זיצט אנטקעגן אים און ער לערנט אונז תען לשוני, וואס איך לערן איז אמרתך, אז דער אייבישטער לערנט מיט אים, איז יעצט דא אויך דא במילא איז פארשטאנדיג אז ס'איז נישטא וואס נתפעל צו ווערן פון די מלעיגים אויף לימוד התורה וקיום המצוות, בפרט אין הפצת התורה והיהדות, וויבאלד ער האט א קלארע הוראות פון דעם וואס גילה דבריו על ידי עבדיו, און נאך מער, ער לערנט מפיו של הקדוש ברוך הוא, א איד האט אלעמאל די הוראה מפי עבדיו און אויך גילה דבריו על ידי עבדיו, און נאך מער נישט נאר גילה דבריו על ידי עבדיו נאר ער לערנט מפיו של הקדוש ברוך הוא און פשיטא אז ער געפינט זיך צוזאמען מיטן אויבערשטן ווי ס'שטייט הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו ברענגט אויף פון ילקוט שמעוני און פון תנא דבי אליהו רבה ביז אז מה להלן בשעת מתן תורה באימה ביראה ברתת ובזיעה אף כאן אזוי זעהט מען דאך אז ס'איז ממש די זעלבע זאך ווי ביי מתן תורה, ווען א איד זעצט זיך אוועק און לערנט תורה, איז איז דער לשון תען לשוני אמרתך, ס'איז נאך מער הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, ומה להלן באימה וביראה וברתת ובזיעה אף כאן. וויבאלד אז ער איז תמים תהיה עם הוי' אלוקיך, עס תמים תהיה שטייט עם הוי' אלוקיך, מיטן אויבערשטן, צוזאמען מיטן מיטן אויבערשטן, איז נישטא און דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און פֿופֿציק זייער געשמאק דאס שטייט אין פרשת שופטים און דארטן שטייט אז דאס וואס שטייט תמים תהיה עם מיטן אויבערשטן קומט עס גלייך נאכן פסוק הגויים האלה אל מעוננים ואל קוסמים און ביי אייך איז נישט אזוי קומט אויס זייער געשמאק דער המשך פונעם פסוק און ער זיצט צוזאמען מיטן אויבערשטן, ס'איז נישט נאר תמים תהיה, ער איז א תמים מיטן אויבערשטן, נאר אז מיטן אויבערשטן אסאך טיפער, איז נישטא וואס נתפעל צו ווערן אויך פון דעם וואס רגשו גוים און לאומים יהגו, ווייל ער ווייס אז עס איז ריק, לאומים יהגו ריק, אפילו אז דאס קומט פון א מלך אדער א שר, ווי בלק מלך מואב, אדער פון איינעם פון די נביאי אומות העולם, על דרך ווי בלעם, ווארום אויך זיי ווייסן, ומזלייהו חזי, און זיי זעט עס, זייער מזל זעט עס, די מעלה נפלאה פון אידן אז מחיצתן לפנים אפילו ממלאכי השרת, ביז אז אלע אומות העולם מוזן מודה זיין אז אידן זענען ראויים הם לברכה, אלע אידן זענען מודה, ראויים הם לברכה, ווייל אין בהם מנחשים וקוסמים, דאס הייסט, זיי רעכענען זיך כלל נישט מיט די חוקות והנהגות הגויים, אידן שטייען שטארק אין זייער אמונה אין תורה, און דעמאלט אנשטאט צו חס ושלום שטערן אידן, שטערן אידן אין זייער עבודה, בענטשן זיי און זיי העלפן אידן אז עס זאל זיי אז עס זאל זיי גארנישט פעלן, ואדרבה, ובפרט אין זייער ארויסגיין בקרוב ממש פון מדבר הגלות און אריינגיין אין דער גאולה האמיתית אין ארץ הקודש, היפך כוונת בלק וואס ער האט דאך געוואלט חס ושלום אומברענגען די אידן, און מען קומט צו דעם תגלה חיבתן לעין כל, און ס'וועט זיין יעמאלט מקוים וואס ס'שטייט אין ישעיה, והיו מלכים אומניך,